אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! היינט גיימער בשם השם נעשה ונצליח גיימער אונז ענדיגן פרשת בשלח, א הערליכע הכנה לשבת קודש, סאו אונז האלט מיר דא ביי שביעי, ויסעו כל עדת בני ישראל די אידישע קינדער זענען געפארן ממדבר סין למסעיהם אויף זייערע וועגן, וואס הייסט בעצם האבן זיי געהאט נאך סטאפס, באט די תורה זאגט עס נישט אין דיטעיל דאס וועט הערשט שטיין אין פרשת מסעי, דא וויל איך דיר נאר פארציילן די מעשיות וואס איז געשען אין מדבר, ממילא דזשאמפט די תורה גלייך צו די פלאץ וואו זיי זענען געווען, וואו זיי זענען אנגעקומען צו ויחנו ברפידים, זיי זענען אנגעקומען אין רפידים, און עס איז געווען דארטן א מציאות אז ואין מים לשתות העם, עס איז נישט געווען דארטן קיין וואסער צו טרינקען, וואס הייסט די פלאץ האט נישט געהאט קיין וואסער, און כלל ישראל איז דעמאלטס געווען ספליט, א חלק עולם האט נאך געהאט אין רעזערוו אין זייערע כלים וואסער פון די אנדערע פלעצער וואו זיי זענען געקומען פון, און א חלק עולם האט נישט געהאט, סאו למעשה איז גאנץ כלל ישראל געקומען סיי די וואס האבן יא געהאט סיי די וואס האבן נישט געהאט וירב העם די עולם האט זיך געקריגט עם משה און ויאמרו און זיי האבן געזאגט שטייט דא ויאמרו בלשון רבים ווייל זיי ביידע אלע האבן געהאט אנדערע אולטעריער מאטיווס די וואס האט געהאט די וואס האט נישט געהאט האט פשוט געדארפט וואסער און די וואס האט יא געהאט האט האט אנגעהויבן האבן דאגת מחר וואס זאל איך טרינקען מארגן ווען ס'וועט אויסגיין אויך האבן זיי געוואלט אויסטעסטן דעם הייליגן באשעפער צו זעהן צו ער קען אויך מאכן דא א נס אזוי ווי ער האט געמאכט מיט די מן צו ער קען מאכן משתנה הטבע צו ברענגען וואסער סאו האבן זיי געשריגן צו משה רבינו תנו לנו מים געב אונז וואסער ונשתה אונז זאל מיר האבן וואס צו טרינקען, ויאמר האט משה רבינו צוריק געענטפערט פאר ביידע חלקים פון כלל ישראל, ויאמר להם משה, מה תריבון פאר די חלק וואס האבן נישט קיין וואסער, וואס עפעס קריגט עטץ, מה תריבון עמדי, גייט זייטס מתפלל פארן הייליגן באשעפער, און די אנדערע חלק וואס האט יא וואסער, וואס איז ענק די גאנצע זאך, ענק וויל דא אויסטעסטן דעם אייבערשטן צו ער קען, צו ער קען טון א נס חוץ לדרך הטבע, אוודאי קען ער, סאו למעשה דאס האט געארבייט און די אידישע קינדער דעי בעקד אף און זיי האבן נישט גע'טענה'ט מער מיט משה.

און און האבן וואסער, ויצעק האט משה רבינו געגאנגען מתפלל זיין צום הייליגן באשעפער, און ער האט געשריגן צום אייבערשטן לאמר מה אעשה לעם הזה וואס זאל איך טון פאר דעם פאלק, און עוד מעט וסקלוני, ער האט געוואלט בעיסיקלי מעורר רחמים זיין אז דער אייבערשטער זאל עס טון גאר שנעל, סאו איך פארשטיי הייליגער באשעפער אז דו ווילסט אז די אידישע קינדער זאלן מתפלל זיין, אבער ביי די טיים וואס זיי גייען אנקומען צו די ריזערוו תפילה וואס דו ווילסט אז זיי זאלן מתפלל זיין כדי זיי צו געבן וואסער וועלן זיי דאך מיך נאך פארשטיינערן, פארוואס? ווייל זיי וועלן האלטן אז איך בין א נביא שקר, איך קען גארנישט אויפטון, מילא א נביא שקר איז אן און כהלכה דארף מען דאך הרג'נען מיט סקילה. איז ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם, גיי אריבער פארן פאלק און גיב א קוק צי זיי פארשטיינערן דיך, און אוודאי וועסטו זען אז זיי פארשטיינערן דיך נישט, מיילע וואס עפעס לאזטו ארויס א מוציא שם רע אויף מיין כלל ישראל אז זיי גייען דיך הרג'נען, סאו מיילע הייס איך דיר אז וקח אתך מזקני ישראל, נעם דיר מיט זקני ישראל זיי זאלן זיין עדות. וואס זיי זאלן מפרסם זיין פאר יעדעם איינעם אז ס'איז טאקע געשען א נס, ס'זאל זיין א קידוש השם אז די הייליגע באשעפער האט געמאכט א נס, ס'איז געקומען וואסער פון א שטיין, נישט אז די אידן זאלן זאגן אז ס'איז שוין געווען דארטן א לעיק פון וואסער פארדעם, און ומטך נעם מיט דעם שטעקן אשר הכית בו את היאור וואס דו האסט געמאכט דם, דו האסט געשלאגן דעם וואסער און ס'איז געווארן איבערגעדרייט פאר בלוט, און קח בידך נעם עס אין דיין הענט והלכת און גיי צו דעם פלאץ וואו איך וועל דיר הייסן גיין. זאגט דער פסוק ווייטער, הנני עומד לפניך, איך וועל שטיין אין פראנט פון דיר, נעבן דיר, שם, על הצור, און איך וועל דיר צואווייזן דעם שטיין וואס איך וויל זאלסט שלאגן, בחורב אויפן בארג סיני, און והכית בצור זאלסט שלאגן דעם שטיין און אראפטשיפן א פיס פונעם שטיין, און ויצאו ממנו עס זאל ארויסקומען פון דעם מים וואסער ושתה העם, און דער פאלק זאל טרינקען פון דעם גאנצע פערציג יאר, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, משה רבינו איז טאקע אזוי מקיים געווען די ציווי השם און ער האט געשלאגן דעם שטיין, און עס איז ארויסגעקומען אסאך געשמאקע וואסער און עס האט זיך גענומען גיסן, טייכן ארום און ארום גאנץ כלל ישראל פון וואו זיי האבן געטרונקן גאנצע פערציג יאר, ויקרא שם המקום, משה רבינו האט אנגערופן דעם פלאץ מסה ומריבה, וועגן צוויי סיבות, קודם מריבה האט ער גערופן על ריב בני ישראל אויף דעם וואס די אידישע קינדער האבן זיך געפייט מיט אים, און מסה האט ער גערופן ועל נסותם את ה' וויבאלד זיי האבן געוואלט אויספרואוון דעם אייבערשטן לאמר צו זאגן היש ה' בקרבנו אם אין צו זאגן צי דער אייבערשטער איז יא דא מיט אונז צו נישט. מילא וועגן דעם האט ער א נאמען געגעבן דעם פלאץ מסה ומריבה, זיי האבן בעיסיקלי געוואלט וויסן צו דער הייליגער באשעפער איז טאקע מיט זיי, צו די אייבערשטער פירט זיי דורך עפעס א מהלך, און אויך האבן זיי געטענה'ט אז דער הייליגער באשעפער האט אונז ארויסגענומען פון מדבר, מילא איז דאך זיכער אז ער גייט ער גייט אונז צושטעלן אלעס וואס אונז דארפן, וועגן דעם האבן זיי געוואלט אויסטעסטן דעם אייבערשטן צו זען צו ער גייט זיי טאקע צו צו ער איז טאקע דא מיט אונז, ויבא עמלק, ס'איז געווען גלייך נאך די מעשה מיט די מי מריבה, די מעשה איז דא אין רפידים, און וועגן דעם ויבא עמלק איז איז פון דעם שטייט דא גלייך נאכדעם אז עמלק איז געקומען מלחמה האלטן וויבאלד זיי זענען געווען רפו ידיהם מן התורה אבער דאס איז דאס איז רפידים אזוי טייטשט די גמרא אדער אויך ווייל זיי האבן געפרעגט היש השם בקרבינו האט די אייבערשטער געזאגט וואו דו פרעגסט צו איך בין דא לאמיר זען איך איך וועל דיך ברענגען א כלב וואס זאל דיך בייסן לאמיר זען צו דו וועסט דעמאלטס קומען צו לויפן און און זייער שנעל געוואר ווערן וואו די הייליגע באשעפער איז. ויאמר משה אל יהושע, האט משה געזאגט פאר יהושע בן נון, איך וויל אז דו זאלסט האלטן מלחמה קעגן עמלק, ווייל דו ביסט דאך א קינד פון יוסף, א אייניקל פון יוסף, און יוסף הצדיק איז דאך איז דאך להבה, בית יוסף להבה, מילא ער דארף נקמה נעמען פון עשיו, איז בחר לנו אנשים גיי טשוז אויס מענטשן וואס זאלן זיין גיבורים און צדיקים, און וצא און גיי ארויס הלחם בעמלק, גיי האלט מלחמה קעגן עמלק, און ראטעווע אפ דא די כלל ישראל.

צום דאווענען פארן הייליגן באשעפער אזוי מיט פריסת ידיים, איז וגבר ישראל דעמאלטס האבן די אידן מנצח געווען דעם עמלק, וכאשר יניח ידו ווי ווען ער האט שוין נישט געהאט קיין כח צו האלטן זיין הענט אין די הייך, איז וגבר עמלק האט עמלק געהאט די כח. און רש"י זאגט וואס האט עס מיט די הענט פון משה? עס האט נישט מיט די הענט פון משה, דאס האלט נישט מלחמה נאר דאס אז ס'ווענדט זיך צו די אידן זענען מצפה לישועה פונעם הייליגן באשעפער, סאו ווילאנג די אויגן פון די אידן זענען טאוערדס דעם אייבערשטן דעמאלט און זיי פארלאזן זיך אז די אייבערשטער ראטעוועט זיי דעמאלטס זענען זיי כח האבן זיי די כח, אבער די מינוט וואס זיי סטאפן צו קוקן פון היינט זיי גייען דאך גייען זיי דאך אריין אין זייער כוחי ועוצם ידי פיסטע מעשות, דעמאלטס פארלירן זיי די השגחה פרטית, וועגן דעם קען עמלק מנצח זיין. סאו זאגט אבער די תורה אז וידי משה כבדים, די הענט פון משה זענען געווען מורא'דיג העווי, פארוואס? ווייל ער האט געשיקט א שליח, אנשטאטס אליין צו גיין אין מלחמה האט ער געשיקט יהושע אלס א שליח, און ער האט פרובירט א גאנצן צייט צו טוישן די הענט, ווייל מ'קען דאך נישט האלטן די הענט אזוי הויעך, פאר א לאנגע פיריעד אף טיים האט ער פרובירט זיין רעכטע הענט זיין לינקע הענט אבער עס איז געקומען צו א פוינט ווי ביידע הענט זענען געווען מורא'דיג אויסגעמוטשעט איז ויקחו אבן האבן די אנדערע צוויי אהרן און חור האבן גענומען א שטיין וישימו תחתיו און האט עס געלייגט אונטער משה רבינו וישב עליה מען האט אראפגעזעצט משה אויף דעם שטיין און ואהרן וחור תמכו בידיו אהרן און חור זענען האבן זיך געשטעלט אויף די צוויי זייטן פון משה רבינו זיי האבן אונטערגעהאלטן משה רבינו'ס הענט מזה אחד ומזה אחד איינער פון דעם זייט און איינער פון דעם זייט און ס'איז אויך, פארוואס האט משה רבינו געדארפט זיצן, ווייל אז אהרן און חור זאלן נישט דארפן אונטערהייבן משה ווי לאנג ער שטייט, ער איז דאך געווען א צען אמות'דיגע מענטש, מילא וואלטן זיי, וואלטן זייער הענט געווארן שוואך, מילא אז די מינוט וואס ער זיצט קענען זיי האלטן די הענט נידריג און אונטערהאלטן זיין הענט, סאו ויהי משה רבינו איז געווען ידיו אמונה, זיין הענט איז געווען אויסגעשפרייט צום הייליגן באשעפער אמונה מיט א אמת'דיגע תפילה, מיט א אמונה'דיגע תפילה, עד בוא השמש ביז די זון איז אונטערגעגאנגען, און ער האט דעמאלטס אפגעשטעלט די זון כדי צו פארמישן די. די שטערנס דארטן וואס עמלק האט גענוצט פאר זיינע כישוף כדי צו געווינען, ויחלש יהושע, יהושע האט שוואך געמאכט את עמלק, דעם פאלק עמלק, ואת עמו און די אלע פעלקער וואס זענען מיטגעקומען מיט אים מלחמה צו האלטן קעגן די אידישע קינדער לפי חרב מיט זיינע שווערדן, און אבער ער האט זיי נישט אויסגעהארגעט אינגאנצן, ויאמר ה' אל משה, פארוואס האסטו זיי נישט אויסגעהארגעט אינגאנצן, זאגט דא רש י שעשו על פי הדיבור, די אייבערשטער האט געפילט אז עס איז נאכנישט די צייט אז עמלק זאל געהארגעט ווערן, אבער די אייבערשטער האט מורא'דיג. האט געוואלט אז די אידן זאל מורא'דיג שטארק פיינט האבן דעם עמלק און נקמה נעמען עווענטשעלי פון דעם עמלק, פארוואס? ווייל ער איז געווען דער ערשטער וואס האט זיך געוואגט צו קומען מלחמה האלטן מיט די אידן אין מדבר, ביז ביז עמלק איז האט זיך קיינער האט יעדער נאך מורא געהאט ווייל יעדער האט געזען די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט פרעה און ביים קריעת ים סוף, סאו מילא עמלק איז געקומען אזוי שוואך געמאכט די אמונה, שוואך געמאכט די אמונה פון די גוים און זיי האבן געטראכט אוה אונז קען מיר אויך גיין מלחמה האלטן מילא וועגן דעם ויאמר ה' אל משה האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו צוויי זאכן, ערשטע זאך כתוב זאת זכרון בספר שרייב עס אראפ אין די ספר תורה אז אונז דארף מיר האבן א קאנסטענט שנאה קעגן דעם עמלק, און אויך נאך א זאך אז ושים באזני יהושע לייג עס אריין אין די אויערן פון יהושע אז ווען ער טראגט אריין די אידן קיין ארץ ישראל זאל ער דערמאנען די אידישע קינדער דאס וואס עמלק האט געטון מיט זיי אין מדבר און זיי צו דערמאנען צו נקמה נעמען מיט עמלק פארוואס ווייל מיין מיין רצון איז כי מחה אמחה ווייל איך וויל דאך אויסמעקן את זכר עמלק מתחת השמים מילא וועגן דעם אויב אויב וועלן די אידן נישט געדענקען די שנאה וואס זיי האבן קעגן עמלק וועלן זיי דאך נישט האבן קיין מאטאוועישן צו נקמה נעמען מיין נקמה אין עמלק, מילא וויל וויל איך אז זאלסט עס אויסשרייבן און וואס זאל זיי קאנסטענטלי דערמאנען ווי שטארק וועט זיי האבן פיינט דעם עמלק כדי אז ווען עס וועט קומען די זמן ווען זיי זאלן דארפן מלחמה האלטן און נקמה נעמען זאלן זיי זיין מעורר ווערן דאס צו טון, איז ויבן משה מזבח, משה רבינו האט געבויט דארטן א מזבח נאך די נס וואס מען האט געווינען די די די עמלקים, און ויקרא שמו ער האט גערופן דעם מזבח השם ניסי דער אייבערשטער וואס האט געמאכט מיט מיר א נס, כדי אז יעדער וואס רופט אן דעם נאמען די נאמען פון די מזבח זאל זיך דערמאנען אז די אייבערשטער טוט ניסים פאר כלל ישראל, ויאמר, און משה רבינו האט צוגעלייגט נאכן בויען די מזבח כי יד על כס קה, די הייליגע באשעפער האט געלייגט זיין הענט בשבועה אויף זיין כסא הכבוד, און מלחמה לה' בעמלק מדור דור, און די מלחמה פונעם אייבערשטן קעגן עמלק איז מדור דור ביז זיי וועלן באקומען זייער ענדגילטיגע מפלה ווען משיח וועט קומען, און ס'שטייט דא כס חסר, אויב מיינט עס כסא הכבוד פארוואס שרייבסטו נישט כסא, און אויב איז עס. קה, פארוואס שרייבסטו נישט יוד קיי ואו קיי, נאר ווי לאנג עמלק לעבט נאך, ווי לאנג עמלק איז נאך נישט מנצח, ווי לאנג מ'איז נישט מנצח עמלק, איז די אייבערשטער'ס נאמען און די אייבערשטער'ס כסא הכבוד חסר און נישט שלם, און שפעטער ווען משיח וועט קומען, דעמאלס וועט עס שוין יא ווערן מלא אזוי ווי ס'שטייט דארטן אין תהלים און רש י איז מדייק דא. און דער אלשיך הקדוש זאגט אז עמלק איז יעדע יעדע אומה האט דאך א שר אויבן אין הימל, דער שר פון עמלק איז דער סמך מם אליינס, דער כח הטומאה, מילא ווי לאנג משיח איז נאכנישט דא און ס'איז נאכנישט דא קיין פולשטענדיגע תשובה, קען קען מען דאך נאכנישט שעכטן דעם סמך מם, ווייל די עבירות געט אים לעבן, מילא וועגן דעם דארף מען ווארטן ביז משיח וועט קומען ערשט דעמאלטס וועט מען קען מען אויסראטן דעם עמלק, זאלסט מיר האבן א הערליכן ליכטיגן שבת קודש.